בראשית, בראשית ד', די שיחה געדרוקט אין לקוטי שיחות חלק ט ו, די פערטע שיחה אויף בראשית. א. אין פסוק ויבא קין מפרי האדמה מנחה לה', שטעלט זיך רש י אויף די ווערטער מפרי האדמה, און איז מפרש מן הגרוע, ויש אגדה האומרת שזרע פשתן היה אז די פסוק איז מתאר די קרבנות וואס די צוויי ברידער די זין פון אדם און חוה האבן געבראכט קין און הבל, שטייט ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה מנחה לה', איז טייטשט רש י וואס איז מפרי האדמה פון וואסערע פרוכט? מן הגרוע פון די ערגסטע. דערנאך איז רשי מוסיף אז ס'איז דא א מדרש, ס'איז דא אן אגדה וואס זאגט אויף וואסערע פרי איז דאס געווען, וואסערע צמח איז דאס געווען, ס'איז געווען פשתן, ס'איז געווען זרע פשתן, דאס האט ער געבראכט אלס קרבן פלאקס. עד כאן, וואס עד כאן, וואס עד כאן איז די פירוש פון רשי, ווי מ'וועט באלד זען לויט רוב הגרסאות. וואס דער הכרח פון רש י צו לערנען אז קין האט געבראכט מן הגרוע איז פארשטאנדיג בפשטות, ווי די רא ם איז מבאר, ווי רבי אליהו מזרחי איז מבאר אין זיין פירוש הייסט עס אויף רש י, דאם לא כן, מה טעם ואל קין ואל מנחתו לא שעה, די פסוק איז דאך דערנאך ממשיך אז הבל הביא מבכורות גם הוא, מבכורות צאנו ומחלביהן און וישע ה' אל הבל ואל מנחתו, אבער ואל קין ואל מנחתו לא שעה? שטעלט זיך די שאלה אז מ'לערנט די פסוקים מאי שנא, זיין קרבן פון זיין קרבן. הבל איז דאך געווען א רועה צאן און קין איז דאך געווען א עובד אדמה, האט יעדער איינער געבראכט פון די עניינים וואס ער האט געהאט ברכושו, במילא איז דאס מכריח רש י צו מסביר זיין אז דאס איז נישט געווען גלאט פרי האדמה, דאס איז געווען מן הגרוע, עס איז געווען פון די ערגסטע פירות. במילא האט דער אייבערשטער נישט מקבל געווען זיין קרבן. מען דארף אבער פארשטיין, איז די ערשטע האלב פון רש י זייער פארשטאנדיג, וואס וויל רש י, וואס באדערט רש י, וואס איז זיין הכרח צו עס מפרש זיין. די צווייטע האלב פון רש י איז דאך אבער נישט פארשטאנדיג, מען דארף אבער פארשטיין וואס רש י ברענגט די אגדה אז זרע פשתן היה, ווייל מאי נפקא מינה אין פשוטו של מקרא צו די מנחה מן הגרוע איז געווען זרע פשתן אדער אן אנדער מין פרי האדמה. שטייט טאקע אין מדרש אז ס'איז געווען א זרע פשתן, שטייט אין אסאך פלעצער, וואס איז דאס אבער נוגע אין פשוטו של מקרא? רש י דאך אויסן צו מבאר זיין פשוטו של מקרא, אין היינטיגע פרשה שטעלט דאך רש י אוועק די יסוד, אנדערע פרשיות זאגט ער עס נישט צופיל מאל, היינטיגע פרשה זאגט ער עס זייער אסאך מאל אז אני לא באתי אלא לפשוטו, איז מן הגרוע פשוט נוגע אין פשוטו של מקרא. וואס איז אבער נוגע צו די א גרוע'דיגע פשטן אדער א גרוע'דיגע אנדער צמח למאי נפקא מינה? מ'קען ניט פרעגן וואס איז די ראיה פון פשוטו של מקרא זרע פשטן היה, דאס פרעגט ער נישט. וואס איז מכריח אין פשוטו של מקרא זרע פשטן קען זיך פרעגן בעסער, דאס פרעגט מען נישט, ווייל פון דעם גופא וואס רש"י ברענגט דעם ענין בשם האגדה, ניט ווי דער אפטייטש מן הגרוע וואס ער שרייבט נישט פון וואנען ער נעמט עס, כאטש אויך דער ענין שטייט אין אגדה. איז פארשטאנדניק אז פון פשטות הכתובים איז טאקע ניט מוכרח אז ער האט געבראכט זרע פשתן, און דער מקור אויף דעם איז נאר פון אגדה. איז פרעגן אין וואס איז דער הכרח אין פשוטו של מקרא אז ס'איז געווען זרע פשתן? וואס איז די ראיה אין פשוטו של מקרא קען מען נישט פרעגן ווארום רש"י זאגט קיינמאל נישט אז דאס איז מוכרח אין פשוטו של מקרא, ער זאגט פארקערט אז ער נעמט עס פון אגדה. דער ערשטער ענין מן הגרוע זאגט ער זאגט ער נישט אז ער נעמט עס פון אגדה, הגם דאס שטייט אויך אין מדרש, ס'ברענגט זיך אויך אין בראשית רבה מן הפסולת. ווי ער צייכנט אין די הערות. פארוואס דארף ער נישט ברענגען אז דאס שטאמט פון אגדה ווארום פשוטו של מקרא איז דאס מכריח מען דארף נישט האבן קיין מדרש אויף דעם. די צווייטע זאך זאגט ער איז טאקע פון אגדה. וויבאלד די שאלה איז אבער א צווייטע. וויבאלד אבער רש"י ברענגט די אגדה אין זיין פירוש על התורה מוז מען זאגן אז דאס איז בלשון אז דאס איז בלשון רש"י אן אגדה המיישבת דברי המקרא ווי רש"י זאגט טאקע אין היינטיגע פרשה. פריער, פריער אין די זעלבע פרשה, אז בשעת ער ברענגט א געוויסע אגדה, אז דאס איז אן אגדה המיישבת דברי המקרא, ער זאגט דאס אויף וישמעו את קול ה' אלקים מתהלך בגן, זאגט ער אז יש מדרשי אגדה רבים וואס ס'מיינט, אבער אני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא, ולאגדה המיישבת דברי המקרא דבר דבור על אופניו. דאס הייסט אז עס איז דא א שוועריקייט אין פסוק וואס ווערט פארענטפערט מיט דער אגדה אז זרע פשטן היה און דעריבער דארף מען עס ברענגען. אז נישט קלאפט נישט פשוט פשוטו של מקרא. דארף מען האבן בירור וואס איז דאס. ב. אין כמה דפוסים פון פירוש רש"י שטייט דערנאך צווישן חצאי עיגול דבר אחר מפרי מאיזה שבא לו לידו. לא טוב ולא מובחר, אז דער טייטש מפרי האדמה מיינט נישט מן הגרוע, ס'מיינט גלאט עפעס א פרי, דאס וואס איז געקומען צו אים, גלאט וואס עפעס אריינגעפאלן אין זיין האנט, נישט טוב און נישט מובחר. און אף על פי אז אין די ערשטע דרוקן פון פירוש רש"י על התורה שטייט נישט דער פירוש, במילא הייסט עס איז וואס וואס דארף מען זיך שטעלן אויף דעם, איז אבער פארשטאנדיג אז אויך דער צווייטער פירוש האט אן ארט, ווייל דערפאר קיין זענען אזוינע וועלכע זענען נישט גורס אין פירוש רש"י. דאס וואס רש י באנוגענט זיך ניט מיטן ערשטן פירוש, אז דאס איז אז דאס איז געווען מן הגרוע, קען מען זאגן דעם טעם, אויב מען זאל אננעמען אז די חטא פון קין איז געווען דאס וואס ער האט געבראכט מן הגרוע, פארוואס איז די פסוק סותם אז ער האט געבראכט מפרי האדמה, ניט אויסטייטשנדיק דערביי מהגרוע וכיוצא בזה, אזוי ווי דער פסוק איז מפרט גלייך ביי מנחת הבל.

פונקט ווי די פסוק זאגט עס טאקע, ס'איז געווען מפרי האדמה, נישט פון עפעס די מיוחד'דיגע פירות, מאיזה שבא לידו לא טוב ולא מובחר, די לשון הפסוק איז זייער גלאטיג, און אין דעם גופא איז באשטאנען זיין חטא, וואס ער האט ניט מדייק געווען צו ברענגען מן הטוב והמובחר. לפי זה, אויב אזוי קען דאך רשי ברענגען נאר דעם פירוש. איך קען דאך ברענגען נאר דעם פירוש. אבער דא ווערט זייער א שטארקע שאלה אויף דעם פירוש, וואס די שאלה ברענגט ארויף א תמיהה אויף דעם גאנצן ענין וואס רש י ברענגט בכלל דעם פירוש אלס אפילו אלס א פירוש שני, וואס לפי זה איז אבער תמוה לאידך גיסא. בשלמא לויטן ערשטן פירוש אז זיין מנחה איז געווען מן הגרוע, איז פארשטאנדיג פארוואס ואל קין ואל מנחתו לא שעה, ווייל דאס ברענגען דווקא מן הגרוע איז ניט נאר א באווייז אז ביי אים פעלט דער כבוד פאר דעם אייבערשטן, וואס איז מחייב אז די מנחה זאל זיין מן הטוב והמובחר, נאר נאכמער דאס איז היפך הכבוד, דערמיט איז מען מבזה דעם צו וועמען מען ברענגט די מנחה, איז פארשטאנדיג פארוואס דער אייבערשטער האט נישט מקבל געווען די מנחה, אז דו ברענגסט צום אייבערשטען דווקא א זאך וואס איז מן הגרוע, איז נישט פשט ס'פעלט ביי דיר, עפעס א ריכטיגע יחס צו די מלך מלכי המלכים, דו ביסט נישט מחשיב. זיין מציאות אויף אזוי פיל אז דו קענסט זיך באגנוגענען נישט מיט א דבר מובחר, וואס דאס אליין איז שוין א ענין פון חטא, נאר דא ביסטו אים גאר מבזה, דו ביסט אים גאר מבזה, דו האלטסט אז עס איז רעכט אים ברענגען א זאך וואס איז א גרוע, וואס איז גארנישט ווערט, וואס איז זייער ביליג, וואס די קוואליטעט. איז זייער א שלעכטע, און דאס איז פשוט א בזיון. ווי קען מען אבער זאגען אז דערפאר וואס ער האט זיך נישט משתדל געווען צו ברענגען מן הטוב ומן המובחר און זיך מסתפק געווען מיט א מנחה סתם מאיזה שבא לידו, זאל דער אייבערשטער אינגאנצען ניט אננעמען קין'ס מנחה ואל קין ואל מנחתו לא שעה. ג. ויש לומר די ביאור אין דעם, די ביאור הייסט עס אין די גאנצע רש י, במילא וועט אויך ווערען פארשטאנדיג פשט אין דעם פירוש. רש י קען זיך ניט באנוגענען מיט דעם פירוש מן הגרוע. אויב רש י וואלט נאר געשריבען מן הגרוע און נישט געשריבען זרע פשתן ווי די רבי פרעגט אין אנהויב שיחה, וואס איז נוגע זאגען אז ס'איז פשתן, זאג ס'איז מן הגרוע. ער רעדט יעצט נישט וועגן דעם צווייטן פירוש אז סתם א פרי, אפילו פארדעם וואס איז נוגע ס'געווען פשתן, ער קען זיך נישט באנוגענען דארטן, נאכדעם שרייבט מן הגרוע מוז מען ווי דער רא ם זאגט אנישט פארשטייט מען נישט פארוואס דער אייבערשטער האט נישט מקבל געווען די מנחה, ער קען אבער דארטן נישט מפסיק זיין, פארוואס מיט זיין ברענגען די מנחה איז קין געווען אויסן ארויסווייזן א דאנקבארקייט צום אייבערשטן, היינט ווי קומט עס ער זאל ברענגען דווקא מן הגרוע וואס איז היפך המכוון פון די מנחה? וואס ביסטו זיך סותר? אילו יצוייר א מענטש איז מחליט איין טאג ער וויל ברענגען א מתנה צו די מלך, פארוואס וויל ער ברענגען א מתנה צו די מלך? ער וויל נושא חן זיין ביי אים, ער וויל א טובה פון אים, ער וויל שכר פאר אים, ער וויל עפעס אויפטון ביי די מלך, מאיזה סיבה שתהיה וועט ער גיין און קויפן א זאך וואס איז ביליג, וואס איז א בזיון, וואס איז א קליינע טוי וואס מען גיט צו קינדער. וואס ווערט געפאטערט נאך אפאר שעה פון נוצן עס, ער וועט עס ברענגען צום מלך, דארף דאך זיין א שוטה. אה דו האלטסט נישט פון מלך אינגאנצן, ביסט נישט אינטערעסירט אין מלך געזונטהייט, ברענג גארנישט, דו ברענגסט א מנחה, דו פארשטייסט אז מען דארף אים זיין דאנקבאר, מאיזה סיבה שתהיה, צו פאר זיך, נישט פאר זיך, און וואס ברענגט קין מן הגרוע. זאת ועוד, נאכדעם ווי קין האט געזען אז ואל מנחתו לא שעה, שטייט אין פסוק, ויחר לקין מאוד ויפלו פניו, איז תמוה, נאכדעם ווי ער האט געבראכט זיין מנחה דווקא מן הגרוע, האט ער דען דערווארטעט די מנחה זאל יא נתקבל ווערן? וואס איז ער אזוי אין כעס? אט וואס ער האט געבראכט, אט אזא תוצאה האט ער באקומען, אט אזא רעאקציע האט ער באקומען, כמים הפנים לפנים. מוז מען זאגען אז כאטש קין'ס מנחה איז ניט געווען איז געווען אז כאטש קין'ס מנחה איז געווען אזא וואס איז ניט ווערט נתקבל ווערען איז אבער פארט געווען אן ארט אז קין זאל א טעות האבען און מיינען אז זיין מנחה דארף נתקבל ווערען לרצון און דעריבער איז געווען ביי אים א סברא טאקע צו ברענגען דעם קרבן ווייל ער האט געוואלט זיין דאנקבאר ער האט געוואלט ארויס דריקען א דאנקבארקייט צום אייבערשטען און ער האט געמיינט אז דאס איז א ריכטיגער פאסיגער אופן ווי צו עס אויסדרוקן, און דעריבער ווען דער אייבערשטער האט עס נישט מקבל געווען איז ויחר לקין מאוד ויפלו פניו. בפועל איז ער טאקע געווען אומגערעכט אבער מצידו געווען א סברא אויף מצדיק זיין אזא מין סארט קרבן, אזוי מוז מען זאגן, במילא קען רש י נישט זאגן מן הגרוע און דאס איז דאס, ער דארף ממשיך זיין. זיין פירוש, און דאס זאגט רש י צוויי סברות, און דאס איז רש י מסביר און מפרש אויף צוויי אופנים, אז די מנחה איז א' זייענדיג מן הגרוע זרע פשתן היה. איין פירוש אין רש י צו מסביר זיין אט די קשיות, ס'איז טאקע געווען מן הגרוע, אבער וואסערע גרוע איז דאס געווען, דאס איז געווען א גרוע'דיגע פשתן פלאקס, א צווייטע פירוש ב', נע, א נייע טייטש, אז עס טאקע איז איז ניט געווען מן הגרוע, נאר מאיזה שבא לידי לא טוב ולא מובחר, כדלקמן וואס דאס איז א נייע פירוש, אז עס איז נישט געווען א גרוע'דיגע פשטן, נאר עס איז געווען עפעס אן אנדער פרי, וואס איז נישט געווען טוב און עס איז נישט געווען גרוע. וואס ד', דערמיט, נאך פארדעם וואס מען איז מסביר די פשט אין דעם רשי, אבער גלייך דא, וועט אויך רעכט ווערן א קשיא אין סדר הכתובים. ס'איז א קשיא וואס מפרשים פרעגן, דער אור החיים פרעגט עס, וואס פריער שטייט ויבא קין גומר מנחה לה', ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה מנחה לה', דערנאך איז דער פסוק ממשיך, דאס איז פרק ד' פסוק ג', דערנאך איז דער פסוק ממשיך.

לכאורה האבן די ווערטער ואל קין גומר לא שעה געדארפט שטיין גלייך נאכן סיפור ויבא קין גומר מנחה לה' איידער מען דערציילט וועגן הבל דערציילט וועגן קין'ס קרבן דער אייבערשטער האט עס נישט מקבל געווען הבל האט געברענגט א קרבן דער אייבערשטער האט יא מקבל געווען אפילו מען זאל זאגן אז דער פסוק וויל פריער דערציילן וועגן ביידע הבאות המנחות און דערנאך ווי זיי זענען נתקבל געווארן, ער וויל ערשט רעדן וועגן די הבאות הקרבנות און דערנאך וועגן די תגובה וועגן די קבלה למעלה, האט פריער געדארפט שטיין ואל קין לא שעה און דערנאך וישע השם אל הבל, בהתאם צום סדר פון די הבאות, אבער די סדר איצטער קלאפט דאך נישט, דו ביסט מתאר די קרבן פון קין, דערנאך די קרבן פון הבל, דערנאך הבל'ס קרבן איז נתקבל געווארן און קין'ס נישט, לכאורה. דארף עס זיין לפי סדר ההבאות, וממה נפשך אויב דו ווילסט דערציילן פריער אז הבל'ס קרבן איז נתקבל געווארן דערציילן פריער וועגן הבל'ס קרבן, וואס בפשטות קען מען זאגן א פשטות'דיגער ענטפער אויף דעם איז אז דאס איז דערפאר ווייל ערשט נאכן וישע השם אל הבל, וואס הייסט וישע השם אל הבל? ווי רש"י טייטשט אפ אז ירד אז ירדה אש וליחכה מנחתו. א פייער איז אראפגעקומען און אויפגעלעקט, האט קולט געווען, האט מעביר געווען זיין מנחה, האט קין דערפילט פון דעם וואס ביי אים איז לא ירדה אש, אז אל מנחתו לא שעה, און, דערפאר ויחר לקין, דאס הייסט, ווען האט קין דערהערט טאקע אז דער אייבערשטער האט נישט מקבל געווען זיין מנחה, וואס הייסט אז דער אייבערשטער איז מקבל אדער נישט מקבל, ער האט געזען וואס איז געשען צו הבל, איז ערשט נאכדעם האט זיך דערהערט אז זיין מנחה איז נישט נתקבל געווארן און במילא איז יעמאלט געווען ויחר. אבער על פי על פי הנל אבער קען מען זאגען לפי אבער דער ביאור הנל אין סעיף ג' איז קען מען זאגען איז איז לכתחילה איז איז איז קען מען זאגען אויך אן אנדער ביאור וואס איז זייער א פשטות'דיגער אז דאס איז דערפאר אז אנטשולדיגט קען מען זאגען אז דערמיט מיינט דער פסוק צו מרמז זיין אז דער אמת'ער ואל קין גומר לא שעה איז ערשט געווען נאכן וישע השם אל הבל. ווארום בשעת קין האט געבראכט זיין מנחה איז נאך געווען א מקום לטעות אז דערין איז ניטא קיין חטא כנ"ל. ערשט נאכדעם ווי קין האט געזען אז הבל האט געבראכט מבכורות צאנו ומחלביהן, און דערפאר איז וישע השם גומר, און ביי אים איז דאס ניט געווען.

אז מצד די השקפה פון קין האט ער נישט געטאן קיין חטא, איז יעמאלט נישט געווען קיין גרויסע הקפדה פון דעם אייבערשטען, יעמאלט איז נישט געווען דער אמת'ער לא שעה למנחתו. ווען איז געווען די אמת'ע הקפדה? ווען קין האט שוין דערהערט אז ער האט געטאן א חטא און אף על פי כן האט ער עס נישט מתקן געווען, דא איז שוין געווען א ענין פון חטא, און ממילא הגם דער לא שעה איז אוודאי געווען פריער, ווען ער האט מקריב געווען איז לא שעה. ווייל אזוי איז געווען לפועל אז די הבל'ס קרבן איז געווען מער רצוי, אבער נישט דא איז מודגש געווארן, און נישט דא איז געווען די עיקר הקפדה פון אייבערשטן, און דערפאר דערציילט עס נישט די תורה פארדעם, ווארום דא האט קין גארנישט געטאן נישט ריכטיג, און מען קען צו אים נישט האבן קיין טענות און זאגן אז דער אייבערשטער איז נישט מקבל דיין מנחה, דווקא נאכדעם וואס הבל האט מקריב געווען און הבל'ס מנחה איז יא נתקבל געווארן, און אף על פי כן איז קין געבליבן ביי זיינס און גארנישט געטאן צו משנה זיין כאטש ער האט זיך געכאפט אז ער האט געמאכט א טעות והא ראיה זיין מנחה איז נישט נתקבל געווארן און הבל'ס מנחה וואס איז געווען באופן אחר מבכורות צאנו ומחלביהן איז יא נתקבל געווארן, דא האט זיך אנגעהויבן קין'ס חטא לאמיתתו וממילא האט זיך דא אנגעהויבן די אמת'ע הקפדה ממילא דערציילט דא די תורה אז דא איז לא שעה למנחתו דער אייבערשטער האט נישט געוואלט מקבל זיין זיין מנחה. אבער דא דארף מען פארשטיין פשוט דעם עצם ענין ווי ווערט דאס קלאר דורך רש"י'ס הוספה זרע פשתן היה. ווי גערעדט פיל מאל האט, ווי גערעדט פיל מאל, האט רש"י געשריבן זיין פירוש אויך פאר א בן חמש וואס הייבט ערשט אן לערנען מקרא, איז דערפון פארשטאנדיג אז ווען רש"י זאגט זרע פשתן היה, און איז דערביי ניט מסביר מיט וואס פשתן איז אויסגעטיילט למעליותא פון אנדערע פרי האדמה, איז עס ווייל דער בן חמש ווייסט שוין וועגן דעם. וכפירוש רש"י פריער אין היינטיגע פרשה אין פרשת בראשית אין פרק ב' דאס איז אין פרק ד' אין אנהויב ד' און דאס איז אין ב' אויפן פסוק שם האחד פישון טייטשט רש"י אין צווייטן פירוש אז מען רופט דעם נהר מיטן נאמען פישון שהוא מגדל פשתן דערפון וואס א נהר און דערצו נאך דער ערשטער נהר האחד שם האחד ווערט אנגערופן על שם הפשתן וואס ער איז מגדל די גאנצע טייך גיט מען א נאמען על שם וועלכע תכונה? אויף דעם וואס פון אים ער וואקסט פשתן. איז פארשטאנדיג אז פשתן איז א דבר חשוב ביותר. איז א איד א בן חמש למקרא וואס קומט צו דעם פסוק אין רשי, ווייסט שוין אז פשתן איז א געוואלדיגע חשוב'ע זאך, וואס דאס איז בנוגע צו נהר פישון. די תורה דערציילט אויך פריער אין אנהייב בראשית בנוגע גן עדן, א ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים, פיר נהרות, שם האחד פישון, דערנאך איז דא גיחון און חדקל און פרת איז טייטשט דער השני איז איז גיחון און השלישי איז חדקל און הרביעי איז פרת טייטשט רשי פארוואס ווערט די נהר אנגערופען פישון דאס איז נהר נילוס לעבען מיט דער נהר פון מצרים טייטשט רשי צוויי פירושים איין זאך איז ווייל נילוס איז עולה און משקה את כל ארץ מצרים פישון איז פון לשון ופשו פרשיו ס'איז מרבה ס'איז מערט זיך ס'איז מתגדל און א צווייטע פירוש איז דאס מלשון פשתן. ער ברענגט א פסוק דארטן אז ס'שטייט אויף תושבי מצרים ובושו עובדי פשתים אז אין מצרים איז געווען אסאך פשתן און דער נהר פישון איז דאך מגדל די פשתן דאס איז א זרע און א זרע א צמח וואס קומט פון דעם נהר דאס איז עס מגדל במילא ווערט דאס אנגערופן פישון און בשעת מ'זעט אז די בן חמש למקרא ווייסט אז מ'רופט אן די גאנצע נהר על שם די תכונה הייסט עס אז פשתן איז א געוואלדיגע זאך און דאס איז נאך די ערשטע נהר. ממילא פארשטאנדיג אז ס'נישט גלאט געווען א גרוע, מוז רשי מוסיף זיין זרע פשתן, סתם קין ברענגט מן הגרוע ס'איז דאך סותר וואס ברענגסטו מן הגרוע, דעריבער מוז רשי סותר ס'נישט גלאט געווען א גרוע'דיגע מעשה, דאס איז געווען זרע פשתן, דאס איז געווען אין די אויגן פון קין דאס איז געווען די חשוב'סטע זאך, ווי ער ברענגט אין הערה צוויי און צוואַנציק. דאס איז שוין וואס רשי זאגט פריער, ממילא ווייסט מען שוין פון דעם. וראה גם מקץ שטייט בנוגע פרעה מיט יוסף, וילבש אותו בגדי שש, שש איז דאך פשתן, לינען, פלאקס, וברשי שם דבר חשיבות הוא במצרים. וראה בזה פירושים מבעלי התוספות ודבק טוב ובשפתי חכמים שם. דער דבק טוב ברענגט צוויי פירושים צי שש טאקע מיינט פשתן, און מען צייכענט טאקע צו דעם רשי אין פישון אז מען זעט אז מצרים האט מגדל געווען פשתן, א צווייטע פירוש ברענגט ער אז שש דארטן מיינט נישט פשתן, דאס איז אזא סילק, א משי. אבער על כל פנים לפי דעם ערשטען פירוש זעט מען ווידער אז דאס איז א דבר חשיבות הוא במצרים. וראה אברבנאל כאן, מפרי האדמה מוציא הפשתן שבי, מוציא הפשתן, שבו יכסה האדם ערומו. ולהעיר מזה שבגדי כהן גדול ביום הכיפורים. היו של בד פשתן וראה משנה יומא על דבר גודל היוקר שלהם פשתן קען זיין גאר גאר טייער וראה לקמן סעיף ט, מ'וועט באלד רעדן וועגן דעם וואס על פי זה איז מובן דער קא סלקא דעתך פון קין ביים ברענגען זיין מנחה ביי אים איז עס געקומען אז דער עיקר איז נוגע דער מין המנחה וואס מען ברענגט א מין וואס איז דער טוב ומובחר שבמינים און דערפאר האט ער אויסגעקליבן פשתן וואס איז א דבר חשוב ומשובח. אבער אין די מין גופא האט ער געבראכט מן הגרוע. ער האט געהאלטן וואס איז די עיקר, די עיקר איז די מין זאל זיין די בעסטע, אין די מין גופא איז נישט נוגע וואסערע חלק אין די מין צי דאס איז מובחר צי דאס איז סתם צי דאס איז גרוע, און דאס איז געווען די יסוד פון מנחת הבל וואס אין די מין וואס ער האט געבראכט זיין מנחה, דאס הייסט צאן, האט ער אויסגעקליבן מבכורות צאנו ומחלביהן. באלד שפעטער וועט ער אביסל מסביר זיין על דרך ההלכה די חילוק פון די צוויי השקפות, צי די בעסטע מין, צי אין א מין גופא, צי די בעסטע מין אבער אין די מין גופא איז מען נישט מקפיד וואסערע חלק, צי ווי הבל האט געטענה'ט, ווי הבל האט געבראכט, נישט נאר אז אין די מין וואס דו ברענגסט זאל עס זיין די בעסטע אין יענע מין גופא. וויאזוי קומט אויס אז דער יש אגדה איז נישט. אוודאי נישט. אזוי האט מען געלערנט בפשטות. ווי האסטו געמיינט פאר די שיחה אז די יש אגדה דינגט זיך מיט פריער? אזוי לערנט מען בפשטות. דאך נישט קיין סתירה. מן הגרוע און רשי איז מוסיף. וואס איז דאס געווען? שטייט זרע פשטן. פארוואס זאל מען לערנען אז דאס, פארוואס זאל מען לערנען אז דאס איז א מחלוקת? אבער לפי זה איז איז פארשטאנדיג וואס איז וואס איז די הכרח אז רשי זאל עס מוסיף זיין. ס'איז טאקע שטייט אין אגדה, וואס איז עפעס נוגע דא? ס'איז נוגע דא צו פארענטפערן א געוואלדיגע שאלה, ערשטנס, פארוואס האט קין געבראכט מן הגרוע אז ער וויל אז ער וויל אויסדרוקן א דאנק ווארט צום אייבערשטן און פארוואס איז ער נערוועז? פארוואס איז ויחר? אויף דעם זאגט רש י ס'איז נישט געווען סתם א גרוע, מצד זיין איז דאס נישט געווען קיין חטא, ער האט געבראכט זרע, געבראכט די בעסטע מין, ער האט געבראכט פשתן. רש י דארף עס נישט מסביר זיין, ווייל אויב מ'זאגט פשתן ווייסט מען שוין גלייך אז פשתן איז חשוב, פון די פריערדיגע רש י, שם האחד פישון. אף על פי כן. סוף כל סוף האט ער געמאכט א טעות, דער אייבערשטער האט געוואלט אז אין די מין גופא זאל ער זיין די בעסטע אין די מין, דאס איז געווען די מעלה פון הבל, און אף על פי כן איז קין געבליבן ביי זיינס. סעיף ו' רש י קען דא אבער נישט מפסיק זיין, לפי די גרסאות וואס ברענגען דעם צווייטן פירוש אין רש י, איז דער רבי יעצט מסביר דער גרסה, אין אנדערע ווערטער לפי אונזער, לפי די נארמאלע גרסה ווי ס'איז אין די ערשטע דרוקן איז שוין קלאר דער רש י. קלאר די ערשטע האלב קלאר די צווייטע האלב. איז דאך אבער דא גירסאות וואס ברענגען אויך א צווייטן פירוש איז ער יעצט מסביר דעם ענין. אבער דער פירוש איז נאך אלץ ניט מובן דממה נפשך. וויבאלד אז קין האט געזוכט מהדר זיין צו ברענגען פון א בעסערן מין פארוואס האט ער געבראכט מן הגרוע אין דעם מין. איז דאך פארט נישט קלאר. אט ווידער די זעלבע מעשה.

די שליטה פון יצר הרע איז געווען אין אן אופן פון לפסח, אינדרויסן. ער האט ניט געקענט פועלן אז קין זאל אינגאנצן ניט ברענגען קיין מנחה, אדער ברענגען על כל פנים מן הגרוע במינים, ער האט אים בלויז מכשיל געווען במקצת, אז ער זאל יוצא זיין מיט ברענגען פון א בעסערן מין בכלל, אבער מן הגרוע באותו מין. כדי אבער צו מאכן נאך גלאטער, ברענגט רש י לויט כמה גרסאות כנ ל א צווייטן פירוש, מפרי מאיזה שבא לידו לא טוב ולא מובחר, וואס לויט דעם פירוש איז מובן בפשטות,

פארוואס קין האט געבראכט מן הגרוע, פארוואס קין איז געווארן נערוועז, אפילו אויב ער האט געבראכט א גוטע מין פארוואס האט ער געדארפט ברענגען מן הגרוע, ער האט בכלל נישט געבראכט מן הגרוע. איי די שאלה דאס וואס אל קין ואל מנחתו לא שעה, איז עס דערפאר וואס אויך שפעטער, נאכדעם וואס ווי הבל הביא מבכורות צאנו וישע האט קין ניט חרטה געהאט און ניט געוואלט מתקן זיין הנהגתו. אויב הבל וואלט קיינמאל נישט געבראכט, נו, קען מען טאקע נישט האבן קיין טענות צו אים, אבער ער האט דאך שפעטער געזען אז ער האט געמאכט א טעות, און אף על פי כן האט ער נישט חרטה געהאט, ממילא דער אייבערשטער האט יעמאלט מקפיד געווען. אבער אויך דער פירוש איז שווער, און נאך שווערער ווי דער ערשטער פירוש, ביז אז לויט רוב גירסאות איז דאס ניטא אין פירוש רש י, ווייל עס איז ניט מסתבר צו זאגן אז צוליב דעם אליין וואס קין האט געבראכט סתם און ניט מן המובחר, זאל דער אייבערשטער אינגאנצן ניט האבן אנגענומען זיין מנחה לא שעה, און דערפאר מוז מען אנקומען צום פריערדיגן פירוש, וואס דא איז דאס געווען א ענין פון גרוע, און אים שטעלן אלס פירוש ראשון ועיקרי, וואס סוף כל סוף דאס איז דער עיקרדיגער פירוש, ווארום סוף כל סוף דאס איז געווען א גרוע, מילא קען מען פארשטיין פארוואס דער אייבערשטער האט בכלל נישט מקבל געווען די מנחה הגם אז מצד שיטת קין איז נאך געווען א מעלה אין זיין מנחה און ער האט עס נישט באטראכט גלאט אלס א חטא אבער סוף כל סוף איז דא עפעס א שוועריקייט ברענגט דעריבער אלס א דבר נוסף לויט כמה גרסאות ברענגט רש י אויך א צווייטע פירוש אבער דאס איז נאר א צווייטע פירוש וואס ווייזט אז דאס איז א פירוש טפל נישט דאס איז דער עיקרדיגער פירוש לפי פשטו של מקרא. קלאר. וואס דערפון קומט ארויס זיי, דערפון קומט ארויס די עניינים מופלאים על דרך הלכה שבפירוש רש י, אן ענין וואס איז מבאר א דיוק הלשון אין רמב ם. לפי די הבנה אין רש י, די המשך, פריער זאגט ער מן הגרוע, דערנאך איז ער מוסיף זרע פשתן היה. איז דאך פון רשי ווי דער של ה זאגט, ווי ער ברענגט, דער של ה זאגט דאך אין מסכת שבועות, אז אין רשי איז עכט דא עניינים מופלאים, וואס מ'קען ארויסנעמען פון יעדן פירוש רשי, און אויך על דרך ההלכה. איז האט מען דא א ביאור אין א הלכה אין רמב ם און א דיוק אין רמב ם, וואס דער רמב ם פסק'נט דאס אין סוף הלכות איסורי מזבח. אז הרוצה לזכות עצמו, הרוצה לזכות עצמו, איינער וואס וויל זיך מזכה זיין, זאל ברענגען קרבנו מן היפה המשובח ביותר שבאותו המין שיביא ממנו, ער זאל ברענגען זיין קרבן פון די בעסטע אין יענעם מין וואס ער ברענגט פון אים. און ער ברענגט דערויף דעם פסוק, שטייט אין פרשת ויקרא, כל חלב לשם, און ער איז מסביר אז די חלב, די פעטס, דאס הייסט די בעסטע און די שענסטע, דאס דארף מען געבן לשם, דאס דארף מען אפגעבן צום אייבערשטן, ממילא איינער וואס וויל האבן א זכות זאל ער ברענגען א קרבן פון די יפה ומשובח, און אלס ראיה ברענגט דער רמב ם

דער משובח מובחר פון דעם מין וואס דער מענטש וויל ברענגען, אבער ניט אז ער זאל אויסקלײַבן עכט דעם בעסטן מין וואס ער קען ברענגען. דער רמב ם איז מדייק פון זיין משמעות הלש פון זיין לשון איז משמע, דער רמב ם זאגט אז ברענגען המשובח היפה המשובח ביותר שבאותו המין שיביא ממנו, וועלכע מין קרבן דו ווילסט ברענגען, ס'איז דאָ פארשידענע מינים, מ'קען ברענגען מן הבקר, מ'קען ברענגען מן הצאן, מ'קען ברענגען מן העוף. און אין יעדן איינעם זענען דא חילוקי מדרגות, זאגט נישט דער רמב ם זאלסט ברענגען המין היפה המשובח ביותר, אותו המין וואס מען ברענגט שוין זאל מען ברענגען די משובח ביותר אין יענעם מין, און אין דעם באשטייט די ציווי פון כל חלב להשם פון הרוצה לזכות עצמו, על פי הלכה קענסטו ברענגען ווי דו ווילסט, מען רעדט דאך אויב ס'האט נישט קיין מום לפי הלכה, א כשר'ע קרבן, אבער הרוצה לזכות עצמו איז דא דער ענין פון כל חלב לה' איז אין די מין גופא זאלסטו ברענגען די בעסטע, וואס בדוגמא לזה געפינט מען אויך ביים מנדר זיין א קרבן, פריער די רמב ם רעדט דא נישט וועגן א נדר, איך מיין די רמב ם רעדט דא הרוצה לזכות עצמו, אבער ס'איז דא אן ענליכע דין בנוגע ווען ס'איז דא א חלות חיוב אויפן מענטשן, בנוגע מנדר זיין, ער האט שוין מנדר געווען. הנודר, די רמב ם זאגט אין הלכות מעשה הקרבנות אין פרק טז, הנודר סתם מביא מן הגדולים שבמין שנדר, אז דו מאכסט א נדר אז דו וועסט ברענגען א געוויסע קרבן דארפסטו ברענגען א געוויסע קרבן, דו מאכסט א נדר אז דו וועסט ברענגען א דער כבש צו דער דער עז צו דער עוף צו דער שור צו דער עגל וכו' דארפסטו דאס ברענגען, דא רעדט מען נישט. ווי איז אבער אז דו ביסט נודר סתם? איז מביא מן הגדולים אין דער מין וואס ער האט נודר געווען, לדוגמא, נדר עולה מן הבקר, ער האט מנדר געווען אז ער וועט ברענגען א קרבן עולה מן בקר, אבער אין בקר איז דאך דא אסאך מדריגות, יביא שור און נישט קיין עגל, דער מובחר אין דעם מין שנדר. אבער אויך אן עשיר מעג לכתחילה מנדר זיין א ביליגערען, א קלענערען מין ביז אויך אן עולת העוף, ביז אז אפילו אויב ער האט געזאגט הרי עלי עולה סתם, און ס'איז דרך אנשי המקום צו אנרופען אויך עולת העוף עולה סתם קען ער ברענגען אן עולת העוף איז דאס איז די דאס זאגט דער רמבם דארט דער לחם משנה שטעלט זיך אויף דעם רמבם און ער איז מאריך אין די נקודה אז מען זעט אן אינטערעסאנטע זאך בשעת דו זאגסט דו ווילסט ברענגען אן עולה אן עולה סתם זאגט מען דיר נישט אז דו דארפסט ברענגען מן המובחר קענסט ברענגען וועלכע מין דו ווילסט.

אינטערעסאנט דרײַ און דרײַסיק ויש לומר שזהו דיוק לשון השס אין מנחות מי דרכו להביא ווער איז דרכו להביא עולת העוף איז א עני היינו שכן הוא הדרך אבל אפשר דאיש עשיר גם כן יביא מנחה א עשיר קען אויך ברענגען עולת העוף און מעג לכתחילה מנדב זיין א ביליגערן מין ביז אפילו א עולת העוף דארף מען פארשטיין וואס איז די הבנה אין דעם כל חלב להשם איז לכאורה כולל אויך דעם חלב המובחר פון די מינים וואס מען קען ברענגען פארוואס זאגט מען אז כל חלב להשם מיינט נאר באותו המין שיביא ממנו ממה נפשך? דער רמב ם זאגט הרוצה לזכות עצמו דארפסטו ברענגען פון די בעסטע און שענסטע צום אייבערשטען, אז דו האסט א טשויס צווישן ברענגען א עוף צום אייבערשטען אדער א שור צום אייבערשטען דארפסטו זיכער ברענגען א שור, זאגט דער רמב ם ניין! ברענג מיר אן עוף! נאר אין דעם גופא זאל עס זיין די בעסטע.

פארוואס איז כל חלב להשם דאס און נישט דאס? על פי הנל יש לומר אז דער רמב ם לערנט עס טאקע אפ פון דאך. לויט דער רש י זייער קלאר, דער רמב ם לערנט עס אפ פון קרבן קין והבל וואס ער ברענגט אין דער הלכה אלס ראיה בכלל אויף דעם דין הנל כנ ל. דער רמב ם ברענגט דאך פון הבל א ראיה אויף דעם דין אז הבל הביא מבכורות צאנו ומחלביהן וישע איז פון די מעשה גופא לערנט אפ דער רמב ם דער יסוד פון דעם וואס הבל האט געבראכט זיין מנחה פון דעם מובחר מבכורות ומחלביהן אין דעם מין פון צאן און האט ניט מהדר געווען צו ברענגען פון א חשובערע מין מן הבקר, ולאידך האט קין אויסגעקליבן פון א מין המובחר פשתן, און וישע ה' אל הבל דווקא, ואל קין וגומר לא שעה כלל, איז דערפון א הוכחה אז כל חלב להשם איז מחייב צו ברענגען מן היפה המשובח ביותר שבאותו המין שיביא ממנו, אבער ניט פון דעם מין הכי משובח. דאס זעט מען איז געשען אין די מעשה פון הבל און קין. הבל האט נישט געבראכט די בעסטע מין, ער האט געבראכט צאן, ער האט נישט געבראכט בקר. פון דעסט וועגען האט ער געבראכט די בעסטע אין צאן, און דא האט דער אייבערשטער מקבל געווען די מנחה. קין האט געבראכט די בעסטע מין, פשתן, אין צומח, אין אין קרבנות פון פון צומח, אבער די גרועה אין פשתן. זעט מען אזוי, אז ס'איז נישט פשט דער אייבערשטער געווען מער צופרידען מיט הבל, ער געווען אינגאנצען צופרידען מיט הבל, און קין לא שעה כלל, און וואס לערנט מען ארויס פון דעם? אז כל חלב לשם איז לא מעלה ולא מוריד בכלל, אויב דו ברענגסט מיר א בעסערע מין אדער נישט. לא מעלה ולא מוריד. דא איז נוגע איין ווארט אין כל חלב לשם, אז אין די מין וואס דו ברענגסט זאל זיין די בעסטע און די שענסטע, וואס דעריבער קין האט געבראכט די בעסטע מין, הבל האט נישט געבראכט די בעסטע מין. יעדער איינער האט געהאט א מעלה און א חסרון. קין איז אינגאנצן נישט נתקבל געווארן און הבל איז אינגאנצן נתקבל געווארן. זעט מען דא אז וואס איז בכלל נוגע איז נישט די בעסטע מין. וואס איז נוגע איז וואס אז באותו מין זאל זיין די בעסטע און דאס איז די יסוד פון דעם רמב״ם. אבער דאס גופא דארף מען פארשטיין. וואס איז די הסברה אין דעם? וואס איז די שכל אין דעם? ממה נפשך? דאס איז שיין און דאס איז שיין. מאי טעמא אין וואס באשטייט די מעלת המנחה מן היפה המשובח ביותר שבאותו המין לגבי המנחה מן המובחר שבמינים? די לחם משנה זאגט עפעס א ווארט? לחם משנה פרעגט די שאלה, וואס איז די הבנה אין דעם רמב״ם בנוגע מנדב זיין א קרבן? ס'זעט זיך נישט קלאר אין זיינע ווערטער הסברה, אבער ער זאגט א ווארט, ער זאגט אז דארפסט נישט ברענגען די בעסטע מין צו דעם אייבערשטן, אבער אז דו ברענגסט שוין זאל עס זיין די בעסטע. אזוי זאגט ער. דו קענסט ברענגען וואסערע מין דו ווילסט, אבער אז דו ברענגסט שוין דעם מין, זאל עס זיין בדרך כבוד. אבער לכאורה סוף כל סוף פעלט הסברה אין דעם ענין, וואס איז פשט? דאס איז אין רמב״ם עבודה.

דער תוכן ענין פון כל חלב לשם יש לומר אז דערמיט אנערקענט דער מענטש אז לשם הארץ ומלואה אז אלץ געהערט צום אייבערשטן און דערפאר גיט ער אפ דעם אייבערשטן פון די ערשטע און בעסטע וואס ער פארמאגט. וואס איז טאקע די הבנה אז די חלב דארף מען אוועקגעבן צום אייבערשטן די רמב ם אין סוף הלכות איסורי מזבח איז דאך מאריך אין דעם ענין בנוגע געבען צדקה, בנוגע בויען א בית אין דעם אייבערשטען, בכלל אלע עניינים וואס מען גיט צום אייבערשטען זאל זיין פון די בעסטע, וואס איז די הבנה אין דעם? ווי די רבי זאגט בפשטות דער ענין איז אז דאס דעמאנסטרירט אז א מענטש אנערקענט אז אלץ געהערט בעצם צום אייבערשטען, בגשמיות על פי דרך הטבע האט ער אזעלכע רכושים און אזעלכע רכושים און אזעלכע רכושים, אבער באמיתית הענין איז אלץ וואס איז דא אין ארץ ומלואה איז דאס אלץ בעצם באלאנגט צום אייבערשטען, דער אייבערשטער איז דער בעל הבית, דער אייבערשטער האט עס אים געגעבען און עס איז בבעלותו של הקדוש ברוך הוא, ווי דעמאנסטרירסטו דאס בפועל ממש די הכרה און הרגשה אז די ערשטע און די בעסטע פון דער פארמעגען וואס דו האסט, וואס לכאורה דאס איז די ערשטע און די בעסטע, דארפסטו עס נוצען פאר זיך, זאגסטו ניין, וויבאלד די עצם ענין באלאנגט צו די אייבערשטע איז פון די בעסטע און די ערשטע פון דעם ענין גיב איך עס אוועק צום אייבערשטן. ווי ער ברענגט אין אַכט און דרײַסיק פון חינוך, ספר החינוך, מצוה י ח, בנוגע די מצוה פון בכור, זאגט דער ספר החינוך, למען דעת כי הכל שלו, וחביב עליו ראשית פריו כבבת עינו. די ראשית פריו איז חביב ביי די מענטשן ממש באופן הכי נעלה, מיד נותנו להקדוש ברוך הוא כו'. וואס דאס דעמאנסטרירט אויף א קאנקרעטישן פועל'דיגן אופן די ענין פון לשם הארץ ומלואה.

דו גיבסט א טייערע, שענע, געוואלדיגע זאך צום אייבערשטען ברעכסטו די יצר. אבל מובן שאין זה בשביל כפיית היצר סתם בלי תוכן מיוחד. דער רמב ם זאגט דיר נישט הער זיך איין, איך וויל זאלסט ברעכן די יצר, פארוואס? ווייל יעמאלט וועסטו האבן א זכות, ווי זאלסטו ברעכן? האסט א שענע זאך, גיב עס אפ צום אייבערשטן. אבער דער ענין אליין האט נישט קיין תוכן, אלא מאי, דאס וועט דיר שטעכן איז גוט. ניין, דאס איז דאך נישט די הבנה אין דעם. איז דאך מובן כי אם שמכיוון שיש בנתינת כל חלב לשם ענין הכרת לשם הארץ ומלואה וכו' לכן יש לכוף לכן יש לכוף יצרו על זה וויבאלד דא איז דאך דא א תוכן מיוחד און דער יצר הרע דינגט זיך מיט דעם ממילא אויף דעם ענין וואס דאס דאך א געוואלדיגע זאך דאס ברענגט ארויס לשם הארץ ומלואה אין די טייערסטע אופן אין די טיפסטע אמת'ע אופן זאלסטו צווינגען דער יצר הרע און ממילא וועט זיין הרוצה לזכות עצמו ווארום ס'איז פארבונדען מיט כפיית היצר. וועט ווייטער אין פנים, און וויבאלד אז לשם הארץ ומלואה איז כולל אלץ וואס איז דא אין וועלט, וואס מיינט לשם הארץ ומלואה? וואס באלאנגט צום אייבערשטן? איז געוויסע זאכן, אלץ, סיי מינים יפים ומשובחים, און סיי מינים פשוטים, איז נישט נאר גרויסע טייערע זאכן, ביליקע זאכן באלאנגען אויכעט צו, דערפאר איז כל חלב לשם ניט קיין ענין וואס באציט זיך נאר צו די מינים משובחים. וואס דאן זאגט זיך ניט ארויס די הכרה פון דעם אייבערשטנ'ס בעל-הבתישקייט אין יעדן מין ומין אין דער בריאה. לאמיר היפּן א מינוט די חצי עגול, מ'וועט באלד צוריקקומען. נאר דער חיוב איז צו געבן דעם אייבערשטן מן היפה המשובח ביותר שבאותו המין. פון יעדן מין וואס דער איד וויל געבן, איז פון יעדער מין זאל ער זיין דער משובח אין דעם מין, וואס דערמיט באווייזט ער אז יעדער זאך פון אלץ וואס ער האט געהערט צום אייבערשטן. דו הערסט די ווארט? לה' הארץ ומלואה איז דאך די פשט, נישט אז עפעס געוויסע זאכן באלאנגען צום אייבערשטן, די גאנצע וועלט באלאנגט צום אייבערשטן, כל חלב לה' איז דאך ענינו צו ארויסברענגען דער ענין פון לה' הארץ ומלואה. אויב מ'וואלט געזאגט וואס מיינט כל חלב לה', אז מ'דארף געבן דעם אייבערשטן די מינים משובחים, וואלט טאקע געווען א גרויסע זאך, דו גייסט און דו נעמסט די טייערסטע מין און דו גיבסט עס אוועק צום אייבערשטן, אבער יעמאלט וואלט זיך נישט ארויסגעבראכט די בעל-הבית'ישקייט פון אייבערשטן אין יעדן מין ומין פרטי אין דער בריאה. אין יעדן מין וואלט זיך נישט ארויסגעבראכט כל חלב לה' לה' הארץ ומלואה. ס'וואלט זיך ארויסגעבראכט דורך דעם וואס דו ברענגסט געוואלדיגע חשוב'ע מינים. דער ענין פון כל חלב לה' איז אבער צו ארויסברענגען לה' הארץ ומלואה וואס דאס איז גילטיג אויף יעדן ענין וענין אין וועלט. און ווי דרוקט זיך דאס אויס? און ממילא איז תורה זאגט אן אזוי, דער אייבערשטער איז נישט אינטערעסירט אין מינים חשובים, נישט דאס וויל ער. דאס וועט נישט ארויסברענגען דער אמת'ער ענין פון לה' הארץ ומלואה. ער וויל אז דו זאלסט ברענגען וועלכע מין דו ווילסט. אויב די כלל פון כל חלב לה' מיינט א איד דארף זיך אלעמאל משתדל זיין ברענגען די בעסטע מין, און דאס וועט זיין די כלל, און מען קען נישט מקיים זיין כל חלב לה' אין נידעריקערע מינים אויב ס'איז דא א בעסערע מין. דו קענסט נישט מקיים זיין כל חלב לה' אין מין הצאן, דו דארפסט אלעמאל ברענגען מין הבקר. איז יעמאלט אין מין הצאן וואלט זיך נישט אנגעהערט די בעלות פון אייבערשטער. במילא זאגט תורה וואס מיינט כל חלב לה' אז אין יעדן ברענג וועלכע מין דו ווילסט ס'ארט מיר נישט ס'איז מיר נישט נוגע זאלסט ברענגען א א בעסערע מין אין דער מין גופא זאלסטו ברענגען אבער די טוב ומובחר אין דעם מין וואס דערמיט ברענגסטו ארויס אז די אז די אז דער גאנצער מין באלאנגט צום אייבערשטען און אלע פרטים און דעריבער די בעסטע פון דעם מין גופא צו וועמען באלאנגט עס באלאנגט עס צום אייבערשטען.

ברענגסטו דאך נישט ארויס א אמת'ע הכרה אז אלץ באלאנגט צום אייבערשטן, אז דו נעמסט אבער די משובח פון דעם מין, וואס דאס איז דאך די בעסטע זאך פון דעם מין, און דאס גיבסטו אוועק צו אלוקות, דאס גיבסטו אוועק צו די רבונו של עולם, פון וואנען קומט אזא הנהגה? איז דאך דיינע. גיב אים עפעס, ער דארף געבן צדקה. דאס ברענגסטו ארויס אז דו דערקענסט אז די גאנצע זאך בעצם באלאנגט צום אייבערשטן, ממילא די בעסטע גייט צו אים, און דו נוצט פארקערט וואס איז נישט די בעסטע. אויב דו געסט א שלעכטע, אדער געסט א גרוע'דיגע זאך, איז א סימן די בעסטע זאך באלאנגט צו דיר, און די שמאטע געסטו יענעם. אין יעדן מין אין יעדן מין אין יעדע נקודה אין וועלט וועט זיך דא אויסדרוקן די בעלות פון אייבערשטען.

אדער די רמב"ם אין הלכות מעשה הקרבנות? לאמיר לערנען די חצי ריבוע א מינוט. אויך נאך א ענין אין דעם, לפי זה וועט אויסקומען אז דער וואס האט ניט קיין מינים משובחים קען ניט מקיים זיין כל חלב לה', בפשטות אויב די דין פון כל חלב לה' וואלט געווען די בעסטע מין אז דו האסט נישט מינים משובחים קענסטו נישט מקיים זיין די מצוה. אה? במילא האט דער אייבערשטער קובע געווען האט די תורה קובע געווען אז כל חלב מיינט נישט די בעסטע מין, אין יעדן מין וואס דו האסט דארפסטו ברענגען די בעסטע. און ווי ער איז מסביר אין הערה איינס און פֿערציק, אף שקרבנו מתקבל כמו קרבן עשיר, דאחד המרבה ואחד הממעיט, ווי די גמרא זאגט סוף מנחות, ובלבד שיכוון את ליבו לשמים. אבער מכיוון שלא היה ביכולתו מכיוון שלא היה ביכולתו להרבות, איז איז דאס גוט.

יא. דא איז דא זייער א אינטערעסאנטע הערה, הערה פֿערציק, וואס גיסט וואס איז שופך א אור חדש אויף דער ביאור. א קורצע הערה זייער, אבער דאס איז מבאר דעם ענין. אז אויב מען וואלט געזאגט אז כל חלב לה' באציט זיך נאר צו מינים משובחים, וואלט זיך נישט ארויסגעזאגט די הכרה. אויף דעם אייבערשטענס באלעבאטישקייט אין יעדן מין. דאס איז קלאר פארוואס וואלט זיך נישט ארויסגעזאגט די הכרה. יא, פארשטייסט פארוואס? דער מין וואלט נישט געש. דער מין וואלט. אקעי, לאמיר לערנען די הערה, וועט עס ווערן קלאר אביסל, וועט עס ווערן קלארער אביסל. להאיר מהפירוש במה שנאמר. רם על כל גוים גומר, השמים גומר, אבל באמת בשמים ובארץ, לקוטי תורה שיר השירים. אלע ווייסן דאך די פירוש פון אלטער רבין אין תהלים, אין די פסוקים פון הלל, אז רם על כל גוים השם. על השמים כבודו, און דערנאך ווייטער מי כה' אלקינו המגביהי לשבת המשפילי לראות בשמים ובארץ. טייטשט דער אלטער רבי אין לקוטי תורה אז דאס איז א ויכוח בעצם צווישן חכמי האומות און אידן. די חכמי האומות, די אנטוויקלטע רעדט מען, האבן געטענה'ט רם על כל גוים ה' על השמים כבודו. אז דער אייבערשטער איז זייער הויך, ער איז רם פון אלע גויים, פון אלע פאלקער, וואו געפינט ער זיך? ער געפינט זיך אין שמים, דאס הייסט, דער אייבערשטער איז דאך מובדל און באין ערוך פון מציאות הגשמיות, ממילא וואו ווערט נתגלה אלוקות? וואו געפינט זיך דער אייבערשטער? און וואס איז נוגע צום אייבערשטן איז נוגע שמים, נוגע עניינים רוחניים, איידלע עניינים, זכות'דיגע עניינים וכו'. און פארקערט זיי קומען צו אידן און זיי זאגן, אז בשעת אידן טענה'ן אז דער אייבערשטער געפינט זיך אין עולם הזה און איז משגיח אויף עולם הזה און אים איז נוגע מצוות וואס זענען זייער גשמיות'דיג און אלע מצוות זענען זייער גשמיות'דיג איז דאס א השפלה פארן אייבערשטן. אויף דעם ענטפערן אידן, מי כה' אלוקינו המגביהי לשבת. ניין. איר זאגט רם על כל גוים השם, טאקע רם, אבער די רוממות איז א מוגבל'דיגע רוממות. און וויבאלד די רוממות איז א מוגבל'דיגע רוממות, במילא איז ארץ א סתירה. ער איז מרומם, אבער ער איז נישט באמת מרומם. ער איז מרומם צו דעם מהלך אז ער קען זיין דווקא בשמים. מי כה' אלקינו המגביהי לשבת, ער איז העכער ווי רוחניות אויך. וויבאלד ער איז באין ערוך העכער ווי רוחניות איז המשפילי לראות בשמים ובארץ, שמים איז אויך א השפלה. ביי אייך איז דער אייבערשטער א רוחני, דער אייבערשטער איז בעצם אזוי בלי גבול אז ער איז באין ערוך פון רוחניות פונקט ווי ער איז באין ערוך פון גשמיות, ער איז באין ערוך אינגאנצן, אלא מאי שמים איז אויך א השפלה, מצד די השפלה גופא איז המשפילי לראות בשמים ובארץ. דאס איז דער תוכן הוויכוח דא צווישן קין מיט הבל בעצם, צו ברענגען די בעסטע מין, צו ברענגען אין יעדן מין גופא די בעסטע. וואס איז דער תוכן אין די ענין? וואס ברענגט ער ארויס? וואס איז די חסרון אז מען זאגט כל חלב להשם מיינט ברענגען די בעסטע די בעסטע מינים? א מענטש ווייסט אוודאי דערקענט ער להשם הארץ ומלואה, און וואס איז די חסרון אין דעם? מען וויל דאך אז דער אייבערשטער'ס מציאות, זיין בעלות, זיין מלכות אויפן וועלט, זאל נתגלה ווערן אין יעדן פרט, און פרט פון וועלט. אויב כל חלב להשם וואלט זיך באציט נאר צו מינים משובחים, איז אין די מינים פחותים וואלט זיך נישט ארויסגעזאגט בגלוי בעלות השם, זיי וואלטן נישט דעמאנסטרירט די בעלות פון אייבערשטן, זיי וואלטן עס קיינמאל נישט געטאן. די פרטים וואס זענען פחותים אין די וועלט, זיי אליין וואלטן קיינמאל נישט ארויסגעזאגט די מציאות פון אייבערשטן, פארוואס כל חלב להשם מיינט אז מען דארף געבן בעסערע זאכן. מען דארף געבן משובח'דיגע זאכן, מען דארף געבן שמים'דיגע זאכן צום אייבערשטן, דאס מיינט כל חלב להשם, וואס בלייבט אבער למשל אין קרבנות מיט די גאנצע מין הצאן מיט די גאנצע מין העוף וכו', זיי בלייבן אלע ביי מענטשן. די כוונה איז דאך אבער א צווייטע, די כוונה איז. אנטשולדיגט, אז די גאנצע וועלט. און אלע פרטים ופרטים אין דער וועלט, יעדער פרט און יעדער ציור אין וועלט, זאל ארויסזאגן און דעמאנסטרירן בעלותו של הקדוש ברוך הוא, במילא זאגט דער אייבערשטער איך וויל נישט כל חלב להשם זאל זיין אויף מינים משובחים, יעמאלט וואס וואלט געווען מיט די אלע אנדערע מינים? זיי וואלטן קיינמאל נישט ארויסגעזאגט אלוקות, כל חלב להשם מיינט ס'איז נישט קיין ענין צו ברענגען מינים משובחים, אפילו אויב דו קענסט, איך דארף עס נישט, דער רמב"ם זאגט נישט ברענג מיר באותו המין, איך דארף דיר נישט זאלסט מיר ברענגען א בעסערע מין, קלייב אויס די מין וואס דו ווילסט, אבער אין יעדער מין זאל זיין מובחר. פארוואס האט ער געמאכט אזא כלל? ווארום ער האט געוואלט אז אין יעדן פרט, אין יעדן ווינקל זאל זיך ארויסברענגען בעלותו של הקדוש ברוך הוא. און דאס איז די תוכן הפסוק. ס'איז דא דער ענין וואס שמים דרוקט אים אויס. קין האט כאילו געהאלטען, אז ווי קען מען דינען דעם אייבערשטן? מיט וואס זאל מען דינען דעם אייבערשטן? מיט מינים משובחים, מיט העכערע זאכן. נידעריגע זאכן האבן בכלל נישט קיין שייכות. זאגט מען, ניין.

דאס דאס וואס דו פרעגסט א פארוואס נישט די גרוע אין יעדן מין דאס איז קיין שאלה נישט די ביסט נישט די פאך וואס זאל ברענגען די גרוע אין יעדן מין דאס איז דאך נישט ארויס ברענגען דאס איז קיין שאלה נישט אז מען זאל ברענגען די גרוע אין יעדן מין דאס איז דאך גלאט א לצנות דו ברענגסט דאך נישט ארויס להשם הארץ ומלואה סתם זאגען אז א מענטש זאל אלץ אוועק געבען. דער אייבערשטער וויל דאך א מענטש זאל האבן. אה? יא. און אלא מאי, מען וויל אז אין אלע פרטים זאל זיין נרגש אז זיי זענען פארבונדן מיט'ן אייבערשטן, אז זיי זענען שייך צום אייבערשטן, דאס וואלט נישט געווען נרגש באופן אחר. דאס איז טאקע די הבנה אין רמב"ם, הרוצה לזכות עצמו מאנט מען נאר דעם מין שיביא. דאס איז טאקע די הבנה, ברענג מיר אן עוף, אבער די עוף זאל זיין מן המובחר, פארוואס? ברענג אלעמאל בקר, יעמאלט וואלט מין העוף אין די וועלט קיינמאל נישט ארויסגעזאגט, א איד וואלט נישט געהאט די מעגליכקייט צו ארויסברענגען אין מין העוף אז אין עוד מלבדו אז להשם הארץ ומלואה, ער וואלט נישט געהאט די מעגליכקייט, אויב ער וויל ארויסברענגען אין עוד מלבדו דארף ער אנטלויפן אין בקר, די עוף קען עס נישט שרייען, דער אייב.

ס'מאנט זיך נישט די שמים. אז דו האסט שמים איז דאס אויך גוט, איך מיין מ'איז דאך נישט שולל ברענגען בקר, דאס דארף דאך אויך ארויס ברענגען להשם הארץ ומלואה, אבער נישט אין דעם באשטייט עס. גיב מיר וואס דו האסט. גיב מיר וואס דו האסט, וועלכע פרט דו ווילסט, אבער יעדע פרט זאל עס ארויס ברענגען. דאס זאגט ער דאך אין הערה, ס'איז נישט גלאט לכוף יצרו, להשם הארץ ומלואה, דאס איז דאך די שאלה, לכוף יצרו איז ברענגען אסאך טייערער, ווי ער האט געזאגט פריער, דער גרוע פון די מובחר קען דאך זיין אסאך טייערער ווי דער מובחר פון די גרוע. און דאס איז די גאנצע הבנה, אוודאי קען עס זיין טייערער, מען וויל דאס אבער נישט. מען וויל אז דער עוף זאל ארויס ברענגען להשם הארץ ומלואה, דארטן זאל זיין ניכר די באלעבאטישקייט, מין העוף זאל עס ארויס ברענגען, אין יעדן מין ומין זאל זיך אנהערן די בעלות פון אייבערשטן, ווי קען דאס א איד טון, א איד דארף אויפטון אז אין יעדן מין וואס באלאנגט צו אים זאל זיך אנהערן די בעלות פון אייבערשטן, ווי טוט ער עס אויף?

די זעלבע נקודה אבער ער נעמט עס א טראפ א טראפ טיפער. וואס איז טאקע געווען די אמת'ע הבנה פון קין און וואס איז געווען די אמת'ע הבנה פון הבל. און דאס איז אויך מסביר פארוואס קין האט געבראכט מן הגרוע אין די פשתן גופא. וואס איז הבל'ס סברא פארשטייען מיר זייער גוט. ער קען ברענגען צאן ווען נישט נוגע בקר. די צאן זאל אבער זיין די בעסטע. ס'איז נישט קיין ענין ברענגען בקר, האסט נישט קיין תועלת אין ברענגען בקר, אויב דו ווילסט ברענגען צאן איז דאס בשווה ממש, נאר ברענג מיר די בעסטע אין די צאן, דאס פארשטייען מיר, וואס איז אבער די הבנה אין הבל פעלט נאך א פרט, און דאס איז אין מאמענט, איך מיין אין קין. על פי הנל וועט מען אויך פארשטיין דעם טעם הפנימי. סתם, איך האב געזען אין כלי יקר, דער רבי צייכענט די כלי יקר אין אנהייב שיחה. אין אנהייב שיחה אין די ערשטע הערה זאגט ער על דרך הרמז אין דעם ענין איז ר' אהרן און כלי יקר און די אריזל טעמי המצוות אין קדושים איז מאריך אין דעם ענין די כלי יקר זאגט א געשמאקע א געשמאקע פירוש אויף אן אנדער אופן אין דעם ענין אין דעם ענין דא ס'ברענגט זיך אין זוהר אין קבלה דאס איז זייער א גרויסע סוגיא. בכלל די מושג פון קין און הבל אין כתבי האריזל איז איז עס תופס א מקום חשוב ביותר וביותר. ביי האריזל איז די סוגיא פון, אין קבלה בכלל, בפרט אין כתבי האריזל, איז די סוגיא פון קין והבל א יסוד מוסד אין כל תורת הקבלה. פון דעם גייט גאנץ סדר השתלשלות פון תולדות עם ישראל. ברענגט זיך אין זוהר. דער אלטער רבי דערמאנט עס אויך אין ליקוטי תורה, ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה, אז קינ'ס חטא איז געווען אז ער האט געמאכט פון א קץ הימין א קץ הימים, און אין קבלה איז דא א אריכות גדולה אויף דעם, דער כלי יקר טייטשט עס אן אנדער אופן, ער זאגט אזוי, אז הבל מיט קין האבן געהאט פשוט צוויי שיטות אויף לעבן.

דאס טייטשט די פשט אין מדרש שטייט אין מדרש אויף די פסוקים אז קין נטל קרקעות און הבל מטלטלין, וואס מיינט דאס? בפשטות אז ער איז געווען א עובד אדמה און ער איז געווען א רועה צאן איז דאס מטלטלין, כלי יקר טייטשט אז קין וואס האט ער מחשיב געווען? ער האט מחשיב געווען עולם הזה. עולם הזה קען מען נישט מטלטל זיין נאך די שטארבן. מען קען נישט נעמען געלט און גשמיות אין קבר אריין. הבל האט מחשיב געווען מטלטלות. ווייל דאס איז עבודת השם. די איינציגע זאך וואס מען קען איבערנעמען מיט זיך איז עבודת השם. דאס וואס מען איז דאס וואס מען איז זיך דאס וואס מען איז זיך מזכך ברוחניות. און דאס איז געווען די צוויי שיטות, און דאס איז אויך די פשט וואס ער איז געווען א עובד אדמה און ער איז געווען א רועה צאן, א רועה צאן גיט ער א נתינת מקום אן אפשריות אויף זיין בהתבודדות, משא"כ אן עובד אדמה איז אן עבודה גופנית אן עבודה גשמית. ויהי מקץ ימים. ויהי מקץ ימים קין איז געווארן א עלטערע איד, א עלטערע גוי, וואטעווער, געווארן א עלטערע מענטש, ס'קומט נאנט צום שטארבן כאפט מען זיך אז מ'גייט באלד אין קבר און מ'האט גארנישט, האט ער מחליט געווען אז מ'דארף געבן צדקה צום אייבערשטן, זאגט ער מ'זעט במוחש אזעלכע מענטשן זענען קמצנים א גאנץ לעבן, מ'זעט במוחש א מענטש וואס איז מחשיב עולם הזה גיט ער נישט קיין טראפן אויף צדקה ווארום ס'איז דאך אים נישט נוגע חוץ פון זיך, א מענטש וואס איז מחשיב עולם הבא,

מה שאין כן מה שאין כן הבל האט געגעבן מיר האט מה שאין כן הבל געווען מבכורות צאנו ומחלביהן ממילא דאס איז דער אייבערשטער מקבל געווען דאס איז נישט מקבל געווען אבער דער פשתן איז דאס איז סופי תיבות פון קרבן קרבן איז ק באותיות המילוי איז קרבן ק ר ב און נ' איז דאס פשתן די פ' מיט די ש' מיט די ת' מיט נ' איז דאס די סוף פון קרבן. זאגן די פסולת פון קרבן דאס איז די סוף פון קרבן, ער איז מסביר מיט דעם א מאמר חזל, אה? וואס? ער איז מאריך אין דעם מיט א גרויסע געשמאק, אבער דאס איז אן אנדער מהלך אינגאנצן.

כ'דענק נישט. אויף אן אנדערע אופן. סעיף ט'. על פי הנ"ל וועט מען פארשטיין אויך פארשטיין די טעם הפנימי פארוואס קין האט ניט אויסגעקליבן זיין מנחה פון דעם מובחר שבאותו המין, נאר בלויז א מין המובחר פשתן. אלטער רבי איז מבאר אין ליקוטי תורה. אז קרבן קין פון זרע פשתן איז בדוגמא צו די בגדי בד פשתים לבן פון כהן גדול ביום הכיפורים. אזוי זאגט ער א ווארט אין די קרבן פון קין פון פשתן איז דאס בדוגמא צו די בגדים וואס דער כהן גדול האט געטראגן יום כיפור וועלכע זיינען מרמז אויף עולם האחדות און דער ענין האחדות פון בד וואס זיין צמיחה איז אין אן אופן פון קנה יחידי מכל גרעין איז ניט דער ענין פון אחדות מן הפירוד על דרך ווי די ד' מינים שבלולב וואס זייער ענין האחדות איז נאר וואס גדלים באחווה וכיוצא בזה. אבער עצם צמיחתם מחולקים ומופרדים איז א ענין פון יחידי בלויז. דאס הייסט אזוי, די גמרא אין זבחים דף י"ח פרעגט א שאלה, פון וואנען ווייסט מען אז די בגדים פון כהן גדול יום כיפור זענען פון ב פון כתונת, פון פשתן, פון לינען, פון שש שטייט כתונת בד ילבש, יא? און אזוי אויך לאבנט בד, און מכנסי בד, און די מצנפת דארף זיין פון בד, אויף אלע פיר בגדים, וואס מיינט בד? ענטפערט די גמרא. בד מיינט פון לשון בדד, איינער אליין. זאגט די גמרא דאס איז דבר הגדל בד בבד און דאס איז נאר פשתן. איז רש י מסביר אז פשתן איז די איינציגע צמח וואס וואקסט קנה יחידי מכל גרעין, פון יעדער גרעין וואקסט נאר איין קנה, איין שיבולת, איין סטאק. מה שאין כן אז דו רעדסט חיטים שעורים איז פון איין גרעין, פון איין קערענדל וואקסן אסאך שיבולת'ן. און דאס איז א דבר העולה בד בבד ווי די גמרא זאגט, ס'איז א זאך וואס איז עולה אליין, איינער אליין, פון איין גרעין קומט נישט ארויס אסאך, יעדער גרעין איז בד, איז נפרד פון דעם צווייטן גרעין און דאס איז עולה אלס איין ענין. אזוי איז רש י מסביר. פרעגט די גמרא אפשר איז דאס צמר, צמר קומט אויך ארויס, יעדער חתיכת שערה האט איין מקור אין די גוף פון די כבש וכיוצא בזה, ענטפערט די גמרא אז נאכדעם ווערט עס נתחלק, די שערות ווערן נתחלק אין צוויי צו אין דרייען, פרעגט די גמרא פשתן ווערט אויך נתחלק נאכדעם, ענטפערט די גמרא פשתן קומט עס דורך הכאה. מען שלאגט דעם גבעול פשתן ווערט עס ווערט עס נתחלק מה שאין כן ביי צמר איז דאס נאטירליך זאגט דער אלטער רבי אין ליקוטי תורה פרשת אחרי וואס ס'רעדט זיך וועגן יום כיפור אז די בגדי בד פון כהן גדול אויף יום כיפור איז דאס על דרך די קרבן פון קין וואס איז געווען א קרבן פון פשתן אזוי זאגט ער וואס איז דער ענין פון בד דער ענין פון בד איז אחדות. און עס איז מבואר אין חסידות באריכות אז דאס איז א ספעציעלע אחדות, דאס איז נישט א אחדות וואס קומט פון פירוד, דאס איז א אחדות וואס איז יחידי בעצם. למשל, ער ברענגט דארטן, די מקור אויף דעם ענין איז אין עטרת ראש פון מיטלן רבי'ן אין שער יום כיפור, דאס וואס מען זאגט ד' מינים למשל, ד' מינים נעמט מען מצד אחדות, איינע פון די טעמים איז ווייל זיי זענען אלע פארבונדען מיט אחדות. בנוגע לולב שטייט אז די עלין זענען כפות. בנוגע הדס שטייט אז דאס איז תלתא בקן אחד. בנוגע ערבות שטייט גדלים באחווה, אחוונא ווי די גמרא זאגט. בנוגע אתרוג שטייט אין חסידות הדר באילנו משנה לשנה אז ער איז נושא און סובל די אלע סיזענס, ס'איז א ענין פון אחדות. דאס איז א ענין פון אחדות מן הפירוד, אין די וועלט פון פירוד גופא איז דאס א ענין פון אחדות. כתונת פשתן איז אן ענין פון יחידי בעצם ביי ד' מינים, זייער צמיחה אליין איז מחולק ונפרד, ביי ערבה זאגט מען נישט אז פון איין קנה קומט איין גרעין און פון איין קנה קומען אסאך גרעינים, פון איין אחדות ווערט פירוד, אין דער פירוד גופא איז דא אחדות, עס איז אן אחדות מן הפירוד, עס איז אן אחדות וואס קומט נאך אן ענין פון א פירוד ברענגט מען דארטן אריין אחדות, אין וועלט פון פירוד גופא איז דאס אן ענין פון אחדות, על דרך זה לולב, על דרך זה אתרוג, על דרך זה הדס. מה שאין כן פון בד ברענגט די מיטעלער רבי ארויס דאס איז א יחיד, יעדער שטיק בד איז א יחיד, און דאס ברענגט ארויס א טיפערער ענין פון אחדות ווי די אנדערע ענינים פון אחדות, ווי ער וועט באלד מסביר זיין אז ס'איז דא צוויי אופנים אין אחדות, ס'איז דא די א, ס'איז דא פירוד, ס'איז דא דריי דרגות, ס'איז דא פירוד, ס'איז דא אחדות אין פירוד, און ס'איז דא אחדות. ס'איז דא פירוד, אזוי ווי רוב הענינים, דא ד' מינים איז דאס אחדות אין פירוד. ס'איז דא דער ענין פון פשתן, איז דאס אחדות בעצם? וואס ברענגט זיך ארויס אז דאס איז אחדות בעצם? דאס איז נישט פשט אז ס'איז דא פירוד און מ'ברענגט אריין אחדות אין דעם. כל כולו איז אן ענין פון אחדות. ס'איז דא איין קנה, איין גרעין און פון דעם גרעין ווערט איין קנה. דאס איז בעצם'דיג, דאס איז בעצם א יחיד'דיג, א יחיד'דיגע זאך. און מיט דעם איז די אלטער רבי מסביר אין לקוטי תורה אויך פארוואס די בגדים זענען געווען ווייס,

און וויבאלד אז קין האט געוואלט ממשיך זיין בחינת יחיד שלמעלה מהתחלקות הפרטים, איז אים דערפאר ניט געווען נוגע צו ברענגען דעם מובחר שבאותו המין, וואס דאס ברענגט ארויס אז עס איז דא התחלקות, מובחר, סתם, גרוע. און וויבאלד אז דער אייבערשטער איז דער בעל הבית אויף יעדן מין שבעולם כנ"ל סעיף ח', ברענגט ער א מובחר. קין האט עס אבער נישט גורס געווען, קין איז נישט געווען נוגע בכלל די עניינים פון התחלקות, ממילא איז נישט געווען נוגע אין ברענגען גרוע צו מובחר, אים איז געווען בעיקר נוגע אין ברענגען בד, אבער אף על פי כן איז דאס ניט געווען כפי הכוונה, ווייל דער שלימות המכוון איז ניט אזוי דער הרגש האחדות פון דעם אייבערשטען אין דער בחינה פון יחיד וואס איז מחייב צו זיין אויסגעטאן פון ענייני עולם, וואס דאן קומט אויס אז ווען מען לאזט זיך אראפ אין וועלט רייסט מען זיך אפ פון אחדותו יתברך, נאר דער ענין פון אחד. וואס איז מחייב אוועקצוגעבן צום אייבערשטן דעם יפה המשובח ביותר שבאותו המין שיביא ממנו כנ"ל בארוכה. פארשטייסט? דא איז שוין א נייער קין.

יחיד מיינט איינציג און אחד מיינט איינער. די חילוק איז אז אחד איז בדרך כלל א הקדמה צו שני. איינס צוויי. מה שאין כן יחיד ס'איז נישט אזוי ווי ראשון, ס'פארט אחד, אבער ס'פארט גיט א נתינת מקום אויף שני. בלשון החסידות שטייט אחד ואין שני לו מ'דארף שולל זיין אז אין שני לו.

יחיד איז השם יחיד ומיוחד אחדותו של הקדוש ברוך הוא וואס איז העכער אינגאנצן פון וועלט וואס לגבי דעם איז כולא קמיה כלא חשיב וכו' ס'איז דא א געוויסע דרגה אין אלוקות וואס לגבי דעם איז די גאנצע וועלט כלא חשוב ממש און דער אייבערשטער איז יחיד ומיוחד מה שאין כן דער ענין פון אחד אין די פשט אז ס'איז דא א וועלט און דער אייבערשטער איז די מלך אויף דער וועלט ער איז דער בעל הבית אויף דער וועלט מ'איז גורס די פרטי העולם אלא מאי מען איז ממשיך אחדות אין דעם פירוד, מה שאין כן אין יחדות לכתחילה איז געווען נישטא קיין פירוד. אין וועלט גופא די איינציגע זאך וואס איז מרמז אויף די מדה איז דער ענין פון פשתן, איז דאך ידוע אז די גשמיות'דיגע וועלט איז א משל אויף א נמשל, און בכלל וועלט איז א פירוד'דיגע וועלט, וועלט איז מעלים ומסתיר, ס'איז דא געוויסע עניינים אין וועלט וואס האבן די תכונה פון אחדות, פארוואס האבן זיי די תכונה פון אחדות? ווייל אין זיי ווערט מער נתגלה דער ענין פון אלוקות, למשל די ד' מינים, און דעריבער נעמט מען די ד' מינים אויף סוכות, אין דעם גופא איז אבער דא צוויי אופנים, אין די ד' מינים למשל, דאס דאס איז נישט א משל אויף בחינת יחיד וואס איז למעלה מהתחלקות, וואס דעריבער איז דא אין זיי א התחלקות, נאר אין דער התחלקות ברענגט מען אריין אחדות, דערנאך איז דא די בחינה פון פשתן, וואס די בחינה פון פשתן אויף וויפיל ס'קען זיך ארויסגעבן אין גשמיות העולם, מ'רעדט דאך דאך נישט די אמת'ע ענין פון יחיד ס'איז דאך א גשמיות'דיגע זאך וואס איז א מצוייר און א מוגדר וכו', אבער וויפיל ס'ברענגט זיך ארויס אין א משל גשמי, ברענגט זיך עס ארויס אין פשתן, וואס איז דער ענין פון פשתן? נישט אז ס'איז א מחולק לכתחילה און דערנאך ברענגט מען אריין אחדות דארטן, נאר דאס איז בעצם'דיג יחיד. וואס הייסט ס'איז בעצם'דיג יחיד? דאס איז נישט דו נעמסט פון פאר אפ פון אפ באזונדערע זאכן און דו ביסט זיי מאחד, אזוי ווי דאס איז די ד' מינים וואס די פיר זאכן זענען באזונדער און דו ביסט זיי מאחד און אויך יעדער איינער מצד עצמו איז בעצם באזונדער נאר ס'איז דא אן ענין פון אחדות אין אים נאר בד איז לכתחילה נישטא קיין פירוד לכתחילה וואקסט ער אין אן אופן יחיד ומיוחד וואס הייסט אין יעדן בד איז דא נאר ער ואין עוד מלבדו ואין עוד זולתו ער האט נישט גורס קיין צווייטער ענין דא איין גרעין מאכט איין קנה ער ווייסט נישט פון קיין א גרעין מאכט נישט קיין צוויי קנים אזוי ווי אנדערע פון אחד פון פון איין אייבערשטער כאילו קומט נישט ארויס קיין צוויי זאכן.

פארוואס אלוקות קען נאר נתגלה ווערן אין אזא סביבה, אין אזא מציאות, אין אזא מעמד ומצב, אין אזא צושטאנד, אין א הכרה, אין א געוויסן וואס דערהערט דער ענין פון יחיד שלמעלה מהתחלקות הפרטים, מער נישט. און דאס איז טאקע דער פשט, ער האט געבראכט די בעסטע מין. וואס הייסט די בעסטע מין? נישט נאר די בעסטע לגבי צומח, די בעסטע אין רוחניות. ער איז געגאנגען צו בחינת יחיד שלמעלה מהתחלקות הפרטים, ער האט נישט גורס געווען אז א גילוי אלוקות קען זיין אין אן אנדער ענין, ער האט גורס געווען גילוי אלוקות קען זיין נאר אין הפשטה, מען מוז זיך מפשיט זיין פון די מציאות פון וועלט, מען מוז זיך מפשיט זיין פון עולם הפירוד, מען מוז זיך דערווייטערן און זיך אפזונדערן פון א וועלט וואס איז פארבונדן מיט וואס איז מוגדר אין פירוד און באזונדערקייט. וואס דאס קומט מצד דעם וואס אין די וועלט הערט זיך נישט אן ענין פון אלוקות, מען מוז געפינען אלוקות נאר אין די וועלט פון הפשטה, אין די וועלט פון בד, אין די וועלט פון פשטן וואס עניינו איז אחדות, מען קען אים נישט געפינען אין די עולם הפירוד וההתחלקות, וואס דאס דרוקט זיך אויס אין בלי גבול'דיקע מינים, סיי אין גשמיות און אויך אין רוחניות. במילא וואס ברענגט ער? איז אים נישט נוגע גרוע צו מובחר, ס'איז בכלל נישט נוגע.

וואסערע א חלק אין וועלט קען מען פארוואנדלען אין אלוקות, קען מען דארטן אנטפלעקן געטליכקייט, איז דאס נאר אין בד וואס בד, צו דאס איז מובחר, צו דאס איז סתם, צו דאס איז גרוע, איז בכלל נישט נוגע צו ברענגען, צו צו קין, ס'איז נישט נוגע צו ברענגען דעם מובחר אין בד גופא, דאס ברענגט ארויס אז שוין דא א געוויסע התחלקות, און זיין גאנצער ענין איז אז אלוקות איז מען מגלה נאר אין אזא מין ענין וואס איז למעלה מהתחלקות. נוגע וואסער א בד, אז די גאנצע מציאות לכתחילה איז כולו יחיד ומיוחד. דאס איז די שיטה פון קין. ס'אבער נישט כפי הכוונה. די אמיתית הכוונה איז אזוי ווי די שיטה פון הבל. אז אין יעדן מין קען זיין המשכת אלוקות, מען קען ברענגען א קרבן פון יעדן מין ומין וואס געפינט זיך אין וועלט, דארטן קען מען ברענגען א קרבן לשם, אין יעדער דרגא קען מען דערהערען אז דער אמת פון דער דרגא איז דער ענין פון אלוקות, דאס איז די הבנה, במילא וואס האט הבל געבראכט? הבל האט געבראכט פון צאן, ער האט נישט געבראכט פון בד, ער האט געבראכט דווקא פון עולם הפירוד.

וואס דאן וואס ווערט אז מען לאזט זיך צוריק אראפ אין וועלט? ווערט מען אפגעריסן פון אחדותו יתברך, ווארום די אחדות קען דערהערט ווערן נאר אין א מצב וואו מען בלייבט אפגעריסן פון וועלט. דער ענין פון אחד איז אן אנדער ווארט, דער ענין פון אחד איז אז מען איז אין וועלט, און מען איז מוגדר אין וועלט, נאר אין וועלט גופא דערהערט מען אז וואס איז דער אמת פון וועלט, דער אמת פון וועלט איז אלוקות, ממילא וואס איז דאס מחייב? עס איז נישט מחייב זאלסט ברענגען עפעס פון א מין וואס עניינו איז אחדות, קענסט ברענגען אין יעדן מין ומין. אין יעדן פרט פון וועלט קענסטו געפינען אלוקות, אלא מאי אין יעדן מין דארפסטו דערהערן אז וואס איז די אמת'קייט פון דעם מין, די אמת'קייט איז דער אייבערשטער ממילא דארפסטו ברענגען די מובחר און נישט די גרוע, איז אין הבל איז נוגע ברענגען טאקע די מובחר און נישט די גרוע, פארוואס ווארום הבל האנדלט דווקא אין א וועלט וואס איז נפרד און וואס איז דא א העלם וכו' און מ'דארף ברענגען די מובחר, מה שאין כן אין קין'ס וועלט איז מעיקרא נישטא די גאנצע דינג.

וואס האט געהאלטן ביים הרגש פון בחינת יחיד פשתן און אף על פי כן וויבאלד עס האט אים געפעלט וויבאלד עס האט אים געפעלט אין דעם הידור צו ברענגען מן המובחר שבאותו המין איז ער דערנאך אראפ געפאלן למטה אז אנשטאט דעם וואס מנחת הבל האט אים געדארפט ברענגען צו קנאת סופרים תרבה חכמה מרבה זיין אין זיין מנחה ביז עס זאלן אין איר זיין ביידע מעלות סיי פון מין המשובח פשטן און סיי דער מובחר שבמין זה. אף על פי כן איז דאס נישט געשען, נאר וויבאלד ס'האט אים געפעלט דער הידור, איז ער אראפגעפאלן אין וואס, ער איז רחמנא לצלן אראפגעפאלן אין א קנאה, איז ויקם קין אל הבל וגומר איז ויהרגהו, איז על אחת כמה וכמה ביי יעדערן פון אונז, וואס מ'האלט דאך נישט ביי דעם הרגש פון בחינת יחיד, אז מ'דארף כסדר קלעטערן העכער און העכער אין עבודת השם, ווי איינער וואס קלעטערט ארויף אויף א בארג, וואס אויב ער זאל זיך אפשטעלן רגע קטן קען ער רחמנא לצלן אראפפאלן, דאס איז די נקודה. קין איז געווען צופרידן מיט זיין יחיד, ער איז געווען צופרידן מיט זיין פשתן, ער האט נישט געדארפט, ער האט נישט געזוכט צו מהדר זיין צו ברענגען די בעסטע אין זיין מין. צו ברענגען די בעסטע אין זיין מין פארשטייט איז א הרגש פון אחד נישט קיין הרגש פון יחיד. וואס הייסט ברענגען די בעסטע אין זיין מין? אז דו דערהערסט אז די אמת'ע מציאות פון דעם מין גופא איז אלוקות און דעריבער דארפסטו ברענגען דעם מובחר אז ס'איז נישטא קיין מציאות בכלל. פארשטייט? דאס איז שוין א כאילו א בעל-באטישע.

מ'גייט אויף א בארג און ער איז אפגעשטאנען, ער איז געווען צופרידן מיט זיין בארג, ער איז געווען צופרידן אין אפשטעלן זיך, און וואס איז געשען, ער איז בפועל אראפגעפאלן, ס'האט נישט נאר געפעלט אין דעם הידור, וויבאלד ער האט נישט מהדר געווען, וויבאלד ער האט נישט געקלעטערט, איז ער אראפגעפאלן, און ער איז אראפגעפאלן עד כדי כך אז ס'איז געקומען צו א שרעקליכע מעשה, איז על אחת כמה וכמה ביי יעדערן פון אונז אז מ'דארף כסדר קלעטערן העכער און העכער אין עבודת השם, ווי איינער וואס קלעטערט אויף א בארג, וואס אויב ער זאל זיך אפשטעלן רגע קטן קען ער רחמנא לצלן אראפפאלן. און מוסיף זיין כסדר אין הידור מצוה אז יעדער ענין שבקדושה זאל זיין מן הנאה והטוב ביז מן היפה המשובח ביותר, און ווען א איד גיט אוועק זיין בעסטע צום אייבערשטען צאלט אים אפ דער אייבערשטער מיט כל טוב גשמי ורוחני מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה. לערנען הערה זעקס און פֿערציק. ער זאגט אז קין האט געוואלט ממשיך זיין בחינת יחיד וואס איז העכער פון התחלקות, ולהעיר שקין הוא הראשון שהביא ועשה תשובה, והקדוש ברוך הוא עשאו אות לבעלי תשובה, וחקק בו אתא מן שמא רבא ויקירא, ועליו נאמר קניתי איש את הוי', ועיין בכתבי האריז"ל מדרגת קין. ווי געזאגט פריער אז אין כתבי האריז"ל רעדט זיך זייער שטארק ארום די הפלאה פון קין, ואין כאן מקומו.

דאס שטימט גראדע שטארק מיט די ענין דא מיט די רמב ם און ראבד מיט אסאך עניינים. ס'דא פארשידענע שיחות פון רבי'ן לשיטתו'ס פון רמב ם מיט ראבד ספעציעל ווען ס'קומט צו ענייני אמונה. למשל אין הלכות הלכות תשובה פרק ה' די שאלה פון ידיעה און בחירה. דער ראבד אטאקירט דעם רמב ם וואס ער פרעגט די שאלה. און ער ענטפערט נישט, בעסער נישט פרעגן, אדער אויב דו פרעגסט האב שוין אן ענטפער. על דרך זה בנוגע וואס דער רמב ם זאגט בעל גוף אז ער איז א מין, און אויך אין הלכות תשובה אז דער וואס זאגט אויפן אייבערשטן אז ער איז א גוף איז א מין, זאגט דער ראבד אז גדולים וטובים ממנו האבן אזוי געהאלטן. ס'דא פארשידענע שיחות וועגן די מחלוקת, שטימט עס גראדע מיט מיט, איך האב זיך יעצט געכאפט ס'שטימט טאקע מיט די נקודה פון. אחד און יחיד. די רמב ם'ס ענין איז דאך געווען כידוע הלבשה נישט נישט אויפשטיין. שכל, בפרט מורה נבוכים. שטייט אויך אסאך אין כתבי הארי ס'איז זייער א אינטערעסאנטע סוגיא אויף זייער אסאך קין מיט הבל.

מאכן אז אין דעם זאל באשטיין די עבודת האדם פון מקשר זיין די וועלט מיט אלוקות, און דאס איז היפך הכוונה. דאס איז נישט קיין קליינטשיגע וויכוח, די וויכוח צווישן קין און הבל איז אין תולדות עם ישראל גייט עס פאר טויזענטע יארן נאכדעם, דאס איז נישט עד היום הזה.